שלום וברכה צו א משהו מער נאמבער פֿינף און זעכציק, שטימט? יא פֿינף און זעכציק. די טעמע פון וואס אונז גיימיר יעצט רעדן, די וואלן וואס זענען נארוואס אפגעהאלטן געווארן אין מדינת ישראל, איז זענען קענען גוט צומישן יא ווען סקומט צו נאמבערס, ווייל מדינת ישראל איז שוין איז נעכטן געגאנגען צו די עלעקשאנס צו וואוטן צום פופטן מאל אין פיר יאר, צום פופטן מאל אין פיר יאר. די לעצטע רעגירונג ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די רונדע האט זיך אנגעהויבן ווען די לעצטע רעגירונג איז צוזאמגעפאלן מיט קארגע פֿיר יאר צוריק, און פון דארט און ווייטער איז מען געלאפן צו די פאולס צו די שטים בודקעס איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און ווידעראמאל אבער דאס מאל האט זיך עס ווי ס'זעט אויס יא געענדיגט מיט א געווינער איז די אפטע עלעקשאנס די אפטע וואלן אין מדינת ישראל. א פיצעלע לאנד וואס איז בערך אזוי גרויס ווי די סטעיט פון ניו דזשערסי און האט בערך אזוי סאך איינוואוינער, דאס הייסט איבער נײַן מיליאן מענטשן, איז ס'איז זייער ס'איז זייער אסאך ס'איז זייער אסאך צו ס'איז זייער אסאך מאל דארפן לויפן צו די שטים בודקעס, ובכל זאת איז אינטערעסאנט אז די וואוט טורן אוט, דאס טייטש די סכום פון מענטשן וואס לויפן בכל זאת ארויס יעדעס מאל שטימען איז פארט העכער ווי אסאך גרעסערע אין לענדער וואו די פאליטישע סיסטעם איז מער סטאביל און וואו מען דארף נאר גיין שטימען איינמאל אין דריי אדער פיר יאר. סאו וואס איז פשט פארוואס אין מדינת ישראל טרעפט מען זיך אזוי אפט לויפן צו עלעקשאנס? סאו די מדינת ישראל פאליטישע סיסטעם איז א דעמאקראטישע סיסטעם און אייגנטליך די איינציגסטע דעמאקראטיש עכט דעמאקראטישע לאנד אינעם מיטל מזרח. איז פונקט הגם די פאראייניגטע שטאטן און מדינת ישראל ביידע רופן זיך דעמאקראטיעס, איז אבער אין די פאליטישע סיסטעם דא א ריזיגע חילוק צווישן די צוויי. ס'איז אין די צייט וואס די פאראייניגטע שטאטן לויפט אויף א פרעזידענשאל סיסטעם, וואו ס'איז וואו די עולם שטימט, די באפעלקערונג שטימט פאר א יחיד אז ער זאל פירן דאס לאנד, איז מדינת ישראל מער א פארלאמענטארישע סיסטעם, און ענליכע צו קענעדע, איטאליע, דייטשלאנד און מערערע אנדערע לענדער אין יוראפ און אנדערע פלעצער איבער די וועלט. דאס טייטש אז קיינער, מען שטימט נישט פאר קיין יחיד, יא, צו די וואס ס'לויפט אין די אין די עלעקשאנס זענען פארטייען, און די שטימען ווערן אפגעגעבן פאר פארטייען. און א רעגירונג ווערט נישט אנגעפירט, ווערט נישט צוזאמגעשטעלט פון איין מענטש, ס'נישט דער איין מענטש מען שטימט פאר אים און ער איז יעצט בעל הבית, נאר ס'דארפן זיך צאמשטעלן א קאאליציע, עס דארפן זיך צאמנעמען פארשידענע פארטייען, אזוי ווערט א רעגירונג, און מיר'ן שוין צוקומען צו דעם. אבער מדינת ישראל האט אויכעט א פרעזידענט, אזוי ווי אין די פאראייניגטע שטאטן, נאר די ראלע וואס די פרעזידענט שפילט אין מדינת ישראל איז כמעט מער ווייניגער צערעמאניאל. דאס הייסט ער האט נישט קיין ערנסטע מאכט, ער האט נישט קיין גרויסע כוחות, און ער האט זיכער נישט קיין גרויסע דעה אין גארנישט. נישט אין די אינערליכע ענינים פון לאנד און אויך נישט אין די אויסערליכע, הגם מיטן יעצטיגן פרעזידענט יצחק הערצאג האט זיך עס אביסל געטוישט, ער איז מער פארמישט אין דיפלאמאטיע און אנדערע אנגעלעגנהייטן, עס קען זיין עס האט צו טון מיט דעם וואס קיין געהעריגער פירער, די פירער איז די פריים מיניסטער, ס'איז פאר א שטיק צייט שוין נישט געווען, ס'הייסט עס האט זיך געוואקלט און געטוישט אזוי כמעט אזוי אפט ווי דער עולם טוישט זאקן. איז במילא, און פון די אנדערע זייט אויך איז דער הערצאג ווי מען זאגט א מער א געלונגענער מענטש, ער איז נישט סתם איינער וואס מען האט געדארפט געבן א זעץ ארויף אויף א בענקל, נאר ער האט געוויסע קוואליפיקעישאנס, ס'הייסט א קלוגער מענטש און כ'ווייס וואס, בקיצור ער האט פארשידענע זאכן וואס ער ברענגט צום טיש און מען האט אים גענוצט, ס'הייסט מען האט אים גענוצט אויף פארשידענע שליחות'ן דיפלאמאטישע און אנדערע, בכל אופן די פאזישאן פונעם נשיא, ווי ער ווערט גערופן אין מדינת ישראל, די פרעזידענט איז נישט ערנסט און ס'איז נישט דא ליגט די גאווערמענט, נישט דא ליגט די זאך. איינע פון די וויכטיגע, איינע פון די שטארקע אחריות פאראנטווארטליכקייטן וואס דער פרעזידענט האט אבער יא, איז אז ער איז דער וואס געבט די, וואס געבט די, באאויפטראגט א פארטיי צאמצושטעלן א רעגירונג, ווען ס'ענדיגן זיך די עלעקשאנס, איז ווערט די פאראנטווארטליכקייט, די אחריות צאמצושטעלן א רעגירונג געגעבן פאר איין פארטיי, און יענער דארף פרובירן, אויב ס'גייט נישט פרובירט א צווייטער, איז די פרעזידענט איז דער וואס מאכט אפ, און ער מאכט אפ אויפן סמך פון רעקאמענדאציעס, ס'האט א געוויסע סיסטעם, אבער די שליסל ליגט ביי אים, ער זאגט דאס ווארט, דו מיסטער פארטיי פלוני אלמוני, דו שטעל יעצט צאם די גאווערמענט און אויף יענער יענער באקומט דעם תפקיד. סא אין תמצית האט מדינת ישראל א פארלאמענטארישן סיסטעם און די עולם די באפעלקערונג שטימט פאר פארטייען איז די פירער פון די פארטיי וואס באווייזט צאמצושטעלן א רעגירונג יענער ווערט פריים מיניסטער און ער דינט א טערמין פון פיר יאר וואס דאס איז א זעלטענע זאך אין מדינת ישראל בדרך כלל מער אפט ווי נישט ציט קיין רעגירונג נישט אן די גאנצע טערמין די גאנצע פיר יאר און ס'צופאלט אינמיטן די טערמין און מ'לויפט נאכאמאל צו עלעקשאנס איז די סיבה פארוואס מדינת ישראל לויפט אויף דעם סיסטעם איז ווייל ס'איז א ירושה פון ענגלאנד פאר די מדינה איז געגרינדעט געווארן אין תש"ח דאס הייסט צווישן די צוויי וועלט מלחמות האט ענגלאנד געפירט מדינת ענגלאנד איז געשטעלט געווארן דורך די ליג אוו נעישאנס, ווי זיי האבן געהייסן, די פארגייער פון די יונייטעד נעישאנס, צו פארוואלטן מיט דעם שטיק לאנד, מיט דעם שטח, וואס איז דעמאלטס גערופן געווארן פאלעסטינע. אגב, דער נאמען פאלעסטינע קומט נאך פון די רוימער, די זעלבע רוימער וואס האבן חרוב געמאכט די בית המקדש און אונז פארטריבן אין גלות, זיי האבן געזוכט אויסצורייסן יעדן זכר פון א שייכות צווישן אידן און ארץ ישראל, און זיי האבן געטון פאר דעם פארשידענע פעולות, און איינע פון די זאכן וואס זיי האבן געטון איז געווען דאס אז געטוישט דעם נאמען פונעם לאנד פון ארץ ישראל צו פאלאסטינע, פאלאסטינע איז געווען על שם די פלישתים, די אוראלטע שונא פון כלל ישראל מיט וועם מען האט זיך געמוטשעט פאר הונדערטער יארן, איז האבן זיי אנגערופן דאס לאנד דווקא על שם זיי, און היות רוים איז געווען די וועלטס גרויסמאכט איז דאס לאנד געבליבן אזוי גערופן אזוי גערופן געווארן פאר לאנגע דורות, און אזוי האט עס אויך פיגורירט אויף די מאפעס אלס פאלאסטינע. קיצור איז דעמאלטס נאך די ערשטע וועלט מלחמה ווען די פארשידענע אימפעריעס זענען געפאלן, בעיקר די אטאמאנישע אימפעריע, די טערקישע אימפעריע וואס האט געהאט גרויסע שטחים, איז די אימפעריע איז געפאלן און אין יענע שטחים וואס זענען געווען אונטערגעווארפן טערקיי זענען יעצט אויסגעוואקסן נייע לענדער וואס האבן דערקלערט זעלבסשטענדיגקייט, און זייער אסאך פון די לענדער וואס אונז האמיר היינט אינעם מיטל מזרח, אויך אין אפריקע און אנדערע פלעצער זענען געבוירן געווארן אין יענע תקופה, און ענגלאנד איז געשטעלט געווארן זיך מסדר צו זיין ארץ ישראל, אדער ווי ס'האט דעמאלטס געהייסן פאלעסטינע, און מאכן סדר דארטן, עס אנפירן. קיצור, אין אונטערשטע שורה איז געווען, אז ווען די מדינה איז געגרינדעט געווארן אין תש"ח, האט זיך עס ווי אריינגעגליטשט פון די בריטישע צו די ציוניסטישע פירערס, א סך פון די. בריטישע געזעצן און כללים זענען געבליבן ווייטער זענען געבליבן, זיי האבן די ערשטע פירערס פון די מדינה האבן עס אדאפטירט און אביסל געטוישט אביסל געטוויקט און אפדעיטעד ווי מ'זאגט אבער ס'איז געבליבן זייער אסאך פון די מדינת ישראל סיסטעם גייט צוריק איז אזא איבערבלייבעניש פון די תקופה ווען גרעיט בריטען האט דא באלעבאטעוועט. און איינע פון די ירושות וואס זענען געבליבן איז די פארלאמענטארישע סיסטעם. אקעי, סאו מדינת ישראל איז נישט איינגעטיילט ווי די פאראייניגטע שטאטן אין הונדערטער דיסטריקטס, קאנגרעשענעל דיסטריקטס, און מענטשן שטימען פאר זייער פארשטייער וואס ער שטעלט פאר אינעם קאנגרעס זייער געגנט. אין מדינת ישראל איז דאס גאנצע לאנד איז איין גרויסע טאפ, נישטא קיין וואוטינג דיסטריקטס און ס'איז נישטא קיין מענטשן וואס רעפרעזענטירן די געגנט אדער יענע געגנט, ס'איז דא מענטשן און פארטייען וואס רעפרעזענטירן געוויסע עדות, געוויסע גרופעס, געוויסע אידעלאגיעס און אנדערע אזעלכע אינטערעסן, אבער די געאגראפיע שפילט נישט קיין שום ראלע, און ווען עמיצער פון חיפה שטימט האט ער די האט זיין וואוט, טייטש פאר וועמען ער שטימט האט השפעה אויף וואס געשענט אין אנדערע פלעצער אין לאנד, די זעלבע די מענטש פון ירושלים, פון תל אביב, פון צפון און פון דרום און פון צענטער פון אלע זייטן האבן מיר אלע א ווארט ביי יעדן איינעם. למען האמת איז עס נישט אינגאנצן פונקטליך, ווייל ס'איז יא דא אזא מין זאך אזוי ווי אין אמעריקע אז געוויסע סטעיטס זענען מער רויט און געוויסע סטעיטס זענען בלוי, געוויסע סטעיטס, געוויסע רידזשענס פון די פאראייניגטע שטאטן שטימען געווענטליך רעכט און אנדערע לינק. אין די בחינה איז דא אין מדינת ישראל אויכעט אז א שטאט ווי למשל תל אביב שטימט געווענטליך לינק, און ירושלים גייט געווענטליך מער צום רעכטן לאגער, אבער ס'איז נישט פשט אז זיי האבן רעכטע ער האט לינקע פארשטייער און יענער רעכטע פארשטייער, ווייל דער וואס קומט אהן רעפרעזענטירט דאס גאנצע לאנד, די גאנצע פארלאמענט אין איינעם רעפרעזענטירט דאס גאנצע לאנד, און נישט אז יעדע געגנט האט זיך זיין אייגענע פארשטייער אינעם פארלאמענט. אקעי, סאו די מדינת ישראל פארלאמענט, די כנסת, באשטייט פון הונדערט און צוואַנציק בענקלעך, די הונדערט און צוואַנציק בענקלעך ווערן צוטיילט פראפארשענעלי לויט וויפיל שטימען יעדע פארטיי האט באקומען, למשל אויב איין פארטיי פארטיי האט באקומען צוואַנציק פראצענט פון די שטימען וועט די פארטיי באקומען צוואַנציק פראצענט פון די בענקלעך, אויב עימיצער האט באקומען האלב וועט ער באקומען האלב, זעכציק בענקלעך. די מציאות איז אבער אז אין די היסטאריע פון מדינת ישראל האט נאך קיין איין פארטיי איין פארטיי אליין נישט געווינען קיין מאיאריטעט פון די שטימען, דאס הייסט אז קיין איין פארטיי האט נאך קיינמאל נישט געהאט רוב אינעם פארלאמענט. די מערסטע וואס א פארטיי האט אמאל אנגעצויגן איז געווען אין תשכ ט, אין נײַנצן הונדערט נײַן און זעכציק ווען אן אליאנץ, א פארבאנד, פון די פיר גרעסטע לינק געשטימטע פארטייען האבן אנגעצויגן זעקס און פֿופֿציק בענקלעך אינאיינעם. די אליאנץ איז אויכעט א געוויסע טעכנישע זאך וויאזוי מען קען לויפן ס'טייטש אז צוויי אדער דריי פארטייען קענען זיך צוזאמשטעלן און לויפן אונטער איין טיקעט. זיי בלייבן עקסטערע פארטייען און אפט מאל נאכדעם וואס די וואלן גייען פאריבער צושפליטערן זיי זיך צוריק, מיינט אז ס'ווערט לכתחילה אזוי אויסגעשטעלט, נאר זיי נעמען זיך צוזאם און לויפן איין בלאק. אין תשכ ט האט אזא לינקע בלאק אנגעצויגן די מערסטע א רעקארד צאל פון שטימען און זיי האבן באקומען זעקס און פֿופֿציק בענקלעך. יעצט כדי צו קענען האבן א רעגירונג דארף מען האבן א רוב אינעם פארלאמענט. אויב וואלט ווען געווען א פארטיי וואס וואלט ווען אנגעצויגן כאטש איין און זעכציק בענקלעך, א רוב, וואלט די פירער פון יענע פארטיי געווארן פריים מיניסטער. און א רוב דארף מען האבן ווייל ווען עימיצער א פארטיי וויל צוזאמשטעלן א רעגירונג דארף עס קומען צו אן אפשטימונג אינעם פארלאמענט, דאס הייסט די פארלאמענט מיטגלידער דארפן וואוטן אויף דעם, און כדי עס זאל דורכגיין דארף ער האבן א רוב, און די איינציגסטע אופן וויאזוי ער האט א רוב איז אויב רוב פון די בענקלעך, רוב פון די שטימען, וועלן וואוטן יא, א וואוט אוו קאנפידענס אז אז די רעגירונג קען ווערן, אז די רעגירונג ווערט, אז סאיז געשען א רעגירונג, יעצט היות קיינער האט נישט קיין רוב, איז די איינציגסטע אנדערע ברירה איז אז אפאר פארטייען זאלן זיך צוזאמשטעלן אין א קאאליציע, דאס הייסט א גרופע אין די רעגירונג וואס אינאיינעם זאלן זיי האבן כאטש איין און זעכציק בענקלעך, און אזוי קען ווערן א רעגירונג, און די רעגירונג באשטייט פון אפאר פארטייען אינאיינעם, די פארטייען אינאיינעם פארמען די קאאליציע, זיי האבן א רעגירונג, און דער פירער פון די פארטיי וואס האט צוזאמגעשטעלט די קאאליציע, געווענטליך איז עס דער גרעסטער פון זיי, יענער ווערט פריים מיניסטער. און דא הייבט אן די ענין ווערן קאמפליצירט, ווייל אינעם מדינת ישראל פאליטישן סיסטעם זענען פאראן צענדליגער און צענדליגער פארטייען, שוין געווען אמאל א צייט ווען צו ווען אין א געוויסע עלעקשאנס ווען הונדערט עלף פארטייען זענען געלאפן. די סיבה פארוואס ס'זענען דא אזוי סאך פארטייען גייט צוריק ווייטער צו די גרינדונג, צו די ערשטע יארן ווען די, אייגנטליך די ערשטע עלעקשאנס נאכדעם וואס די מדינה איז געגרינדעט געווארן. די ערשטע עלעקשאנס זענען אפגעהאלטן געווארן אין נײַנצן הונדערט פֿאָרטי נײַן, נײַנצן הונדערט נײַן און פֿערציק איז די באפעלקערונג פון מדינת ישראל דעמאלטס איז באשטאנען פון הונדערטער טויזנטער אידן וואס זענען געקומען פון יעדע יעדע מין סארט מענטש פון יעדע סארט בעקגראונד יעדע סארט השגות ס'איז געווען הונדערטער טויזנטער אידן פון איבער הונדערט לענדער קענסט זיך אליינס פארשטעלן וואס דאס מיינט ס'איז א מין שמעלצטאפ דאס איז ס'איז געווען מ'איז געקומען פון אזויפיל אנדערע פלעצער מיט אזויפיל אנדערע השגות און אזויפיל אנדערע בעקגראונדס, אזויפיל אנדערע קולטשורס, האט מען דען איז דעמאלטס געווארן מוחלט אז יעדע פארטיי וואס, קודם יעדער קען גרינדן א פארטיי, ס'איז זייער גרינג, און יעדע פארטיי וואס ציט אן איינס צו אנדערטהאלבן פראצענט פון די שטימען, אזא איינער קען אריינקומען אינעם פארלאמענט. איז במילא ווי מ'קען זיך פארשטעלן, צווישן אזויפיל מענטשן, אזויפיל דעות, האבן זיך געגרינדעט טאקע אזויפיל פארטייען, און יעדע פארטיי וואס האט אנגעצויגן נאר אביסל, איז שוין געווארן א לעגיטימע פארטיי און א מענטש צום טיש. עס קודם איז פארשטייט זיך אליין אויף מיט אזא אויף אזא אופן מיט אזא מין סיסטעם מיט אזויפיל מיינונגען אזויפיל מיינונגס פארשידנהייטן און אזויפיל סארטן מענטשן איז קיין איינער האט נישט געהאט צוסאך בענקלעך קיינער האט נישט באקומען קיין רוב און אויכעט אז ווען עס איז געקומען צאמצושטעלן א קאאליציע האט מען זיך געדארפט זעצן צום טיש מיט זייער אסאך פארטייען און יעדער איינער האט זיך געהאט זיינע אדזשענדעס זיינע פרעפרענסעס וואס ער האט געוואלט יעדער האט געוואלט באקומען געוויסע אמטן, געוויסע פאזישאנס, און געוואלט זיכער מאכן אז די רעגירונג גייט דורכפירן די זאך און יענע זאך לטובת די מענטשן וועמען די פארטיי רעפרעזענטירט, איז וועגן דעם איז געווארן דאס צוזאמשטעלן א רעגירונג האט אנגעהויבן ווערן זייער א קאמפליצירטע זאך. איז מיט בערך אכט יאר צוריק אין טו טאוזנט און פֿערטין האט מען ארויפגערוקט דעם מינימום וויפיל א פארטיי מוז אנציען כדי צו קענען דורכגיין די וואלן און אריינקומען אינעם פארלאמענט צו דריי און א פערטל פראצענט, א פארטיי וואס באקומט ווייניגער ווי דריי און א פערטל פראצענט פון די שטימען, דאס טייטש אז ער באקומט נאר גענוג שטימען צו האבן דריי אדער דריי און א האלב בענקלעך, אזא איינער גייט נישט דורך די זאך, ס'הייסט די פארטיי קומט נישט אריין אינעם פארלאמענט, וואס דאס די אויפטו מיט דעם איז געווען אז ס'זאלן זיין ווייניגער, ארויסצושאלטן די גאר קליינע פארטייען. און אז ווען מען דארף זיך צוזאמזעצן און אויספארמען א רעגירונג, צוזאמשטעלן א קאאליציע, זאלן זיין ווייניגער קאנדידאטן מיט וועמען מען דארף פארהאנדלען. כאטש די נייע סיסטעם דאס ארויפרוקן די מינימום פון אנדערטהאלבן פראצענט צו דריי און א פערטל פראצענט האט אויפגעטון פאר די פארהאנדלונגען, ס'האט נישט אויפגע ס'האט נישט דיסקארעדזשד קיין פרישע קיין פרישע פארטייען ווייטער, ביי די יעצטיגע עלעקשאנס דאכט זיך זענען געווען קארגע פֿערציק פארטייען. ביי די פאריגע, און ס'איז דא כל מיני פארטייען וועגן כל מיני אינטערעסן און כל מיני גרופעס, אריינגערעכנט למשל א נ נח פארטיי, א נ נח פארטיי וואס איז געהעריג א לעגאלע פארטיי, וואס איז געווען א מענטש ביים טיש ביי די וואלן, מ'האט געקענט שטימען פאר זיי, און זיי האבן אפילו אן אדזשענדע, זיי האבן ארויסגעלייגט א סדר היום, וואס איז וויכטיג, מיט וואס זיי גייען זיך אפגעבן אויב זיי ווערן ערוויילט, אריינגערעכנט צוצושטעלן אז די מענטשן וואס ווילן ווערן בעלי תשובה, זיי ווילן ווערן פרום, זאל מען צושטעלן, זאל מען עס גרינגער מאכן פאר זיי. בויען א מקווה אין די כנסת אין די פארלעמענט, איינשטעלן א נייעם סיסטעם אז מענטשן וואס ווילן עפעס פון די רעגירונגס אפיס פון א פון א רעגירונג אפיס זאלן נישט דארפן ווארטן אין קיין לאנגע ליינס און נאך פארשידענע אזעלעכע זאכן וואס דאס איז די פלאטפארמע פון די פארטיי בקיצור אבער עס האט זיך אזויפיל אויפגעטון אז ווען עס ענדיגן זיך די וואלן דעמאלטס בלייבן צום בלייבן ביים טיש ווייניגער קאנדידאטן ווייניגער פארטייען במילא דארף עס לכאורה צו זיין גרינגער אויסצו אויסצופארמען א קאאליציע. אבער די מציאות איז אז אין די לעצטע תקופה האט עס נישט געארבעט, און ווען די רעגירונג פון ביבי איז פון ליכוד איז צוזאמגעפאלן מיט א קארגע פיר יאר צוריק, פון דארטן און ווייטער האט מען נישט מצליח געווען צאמצושטעלן א קאאליציע, צאמצושטעלן א רעגירונג, מען איז געגאנגען צו וואלן איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און קיינער האט נישט מצליח געווען צו קענען צאמשטעלן א קאאליציע וואס זאל אינאיינעם האבן א רוב אינעם פארלאמענט. דאס האט צוטון מיט פארשידענע פערזענליכע און פאליטישע חשבונות, ער וויל נישט זיצן צוזאמען מיט אים, יענער האט פארלאנגען וואס דער אנדערער וויל נישט נאכגעבן, און אזוי, אונטערשטע שורה איז געווען אז קיינער האט נישט באוויזן צוזאמצושטעלן א רעגירונג. און דאן נאך די לעצטע רונדע פון וואלן, איינס פאר די יעצטיגע, איז יא געמאכט געווארן א פרואוו דורך צוויי מענטשן, צוויי פארטייען, דווקא נישט די גרעסטע, איינער איז געווען בענעט מיט זיין ימינה פארטיי, רעכטע ימינה פארטיי, און דער צווייטער איז יאיר לפיד פון יש עתיד וואס רופט זיך א רעכט א צענטער רעכטע פארטיי, איז די צוויי האבן אינאיינעם יא מצליח געווען צוזאמצושטעלן א קאאליציע, עס איז געווען א מאדנע קאאליציע, א מאדנע צוזאמשטעל פון רעכטע פארטייען, צענטריסטישע פארטייען, לינקע פארטייען, און אויך אן איסלאמיסטישע פארטיי פון מאנסור עבאס. אזוי אויף אזא בדרך לא דרך מיט חשבונות וואס האבן צוזאם געברענגט עקסטרעמען און לכאורה שונאים האט מצליח געווען בענעט מצליח געווען צוזאם צו שטעלן א קאאליציע וואס האט ס'איז געשטאנען אויף ניסים אבער ס'האט אנגעצויגן כמעט א יאר. למעשה איז די רעגירונג אויך געפאלן און מ'איז ווידעראמאל געגאנגען צו עלעקשאנס. און מען טרעפט זיך ווייטער ביים זעלבן ספאט ביי די זעלבע נקודה נאך וואס ווי מען קומט אן נאך יעדע רונדע פון וואלן אז עימיצער דארף קענען מצליח זיין צאמצושטעלן א קאאליציע ווי געזאגט געווענטליך איז עס די גרעסטע פארטיי הגם לאו דווקא פשוט די גרעסטע פארטיי האט די גרעסטע טשענסעס די גרעסטע אויסזיכטן צאמצושטעלן אדער גרופירן ארום זיך מיט זיך קלענערע פארטייען אבער אין די פאריגע רעגירונג פון בענעט און לאפיד איז די רעגירונג נישט געקומען. בענעט האט בענעט'ס פארטיי ימינה האט דעמאלטס געצויגן בסך הכל זעקס בענקלעך, און ער האט אבער פאקטיש מצליח געווען צאמצושטעלן א קאאליציע. דאס איז א אויסנאם, בדרך כלל קומט עס פון די גרעסטע פארטיי, אבער די גרעסטע פארטיי אליין ווי געזאגט האט אויך נישט קיין רוב, און ער איז אנגעוויזן אויף שטיצע, אויף א קאאליציע פון אנדערע פארטייען. דא הייבט זיך אן א משא ומתן מיט חשבונות. יעדער איינער האט זיך זיינע פאדערונגען, יעדער דארף עפעס, געוויסע פאזיציעס, געוויסע אמטן, געוויסע מיניסטעריומס און פארטפאליאוס, און ס'דארף שטימען אלעס אריין און די פאזל דארף זיך צוזאמשטעלן, אויב דאס געלונגט דעמאלטס קען מען צוזאמשטעלן א קאאליציע, ברענגען עס פאר א אפשטימונג אין פארלאמענט און ס'איז דא א רעגירונג. אבער עוד כה די זעלבע זאך נאכאמאל אז די מציאות די היסטאריע ווייזט אז א רעגירונג בדרך כלל אפילו אין א פאל ווען ס'זעט אויס ביים צוזאמשטעלן אז ס'איז סטאביל און ס'שטימט ציט נישט אן די גאנצע קאדענץ דינט נישט אויס די גאנצע טערמין און פאלט צאם ערגעץ ווי אינמיטן. אזוי לויפט די סיסטעם ביי די פורים שפיל וואס רופט זיך די פאליטישע סיסטעם פון מדינת ישראל, אבער אויב ס'איז פורים דארף מען דאך מאכן א לחיים, און א לחיים מאכט מען אויף א גוטן גלעזל וויין, און א גוט גלעזל וויין קען מען באקומען פון איינע פון די גוטע וויינען וואס ווערן אימפארטירט דורך רעד גארדן וויין אימפארטס. וואס איז די גדולה מיט רעד גארדן וויין אימפארטס? אז ס'איז א היימישע לאקאל אזא קאוזי לאקאל קאמפאני וואס געפינט זיך אין. עירמאנט ניו יארק, די היימישע עירמאנט ניו יארק בעלי בתים זענען היימישע משלנו. וואס הייסט משלנו? איך מיין איינמאל איז ער שומר תורה ומצוות איז דאך שוין גוט, יא? משלנו מיינט אז ער האט אונזער טעיסט און אונזער געשמאק, ער קען יעדן באטל, און ער טרינקט די זעלבע וויין, האט די זעלבע געשמאק, ווען ער טרינקט לחיים, יא, אונז ווינטשט מען זיך אויך לחיים מיט אים אין בית מדרש, און בדרך כלל פארשטיי מיר זיך אויפן ווינק, די וויין איז גוט, דער איז א גוטער וויין, דער איז א פיינער וויין, יא, ער פארשטייט אויך פון וואס מען רעדט. רעד גארדן וויין אימפארטס אין עירמאנט ניו יארק לחיים לחיים ברכה און הצלחה.